א גוטן ערב שבת קודש פרשת תצוה. כ'האב שוין געמאכט א שיעור, כ'האב שוין געמאכט א צווייטן שיעור, איך מוז צולייגן אן עמורדזשענסי, ס'קומט אריין כסדר, כ'האב ענק געזאגט, עטס וועטס הערן אויפן שיעור אז ס'איז שוין דא איינער וואס איז אראפגעשפרינגען אין בארא פארק, ער הייסט אלטער גאלדבערגער פון סעווענטין סיקסטי טו פארטי סיקס סטריט, ער האט אראפגעדזשאמפט, און זיי זאגן ער האט געהאט א קארדיעק ארעסט, אבער יעצט קענטס דאך די ביזנעס קענט עטס דאך, איר ווייסט, געווען אמאל א איד. געהאט, עס האט געהאט א הארץ אטאק אין לאנדן, א גרויסער גביר, ער האט קיינעם נישט געגעבן קיין צדקה, און ווען ער געהאט א הארץ אטאק האט גאנץ לאנדן געפרעגט דער איד האט דאך נישט קיין הארץ ווי קען ער האבן א הארץ אטאק, יא יא די מענטשן שפרינגען נעבעך, רבותי עטס וועטס הערן דעם שיעור, אונז זעמער אזוי אין דר'ערד אז עס לאזט זיך נישט זאגן, עניוועי יעצט די מינוט קריג איך א קאל אז איינער שטייט אין בארא פארק דארטן ווי בורגער איז פאר צוויי יאר צוריק געשפרינגען עטס געדענקטס די טאטע האט אים מאלעסטעט ער האט מאלעסטעט זיינע שוועסטער ער האט מאלעסטעט א. דעם ווייב'ס א טאכטער, נאר כדי זי זאל קריגן חליצה האט זי נישט געטארט רעדן צו קיינעם. דער בורגער דער וואס ער איז ביזי מיטן חפץ חיים, און אז זיין זון בורגער האט געמאכט אז מען זאל לייגן תפילין, ניין דעס איז יענע חזירים. עניוועי, נישט דעס איז יעצט די זאך. די זאך איז אז יעצט פינעווע נאכמיטאג האט נאך איינער געדזשאמפט א גרוש, פון דעם זעלבן האטעל און אונז זעמער אויף צרות. רבותי טריי צו פעיסן ריאליטי אז אונז דארף מיר העלפ, אונז זעמער אויף גרויסע צרות. יעצט דעם נאמען געבן זיי נאכנישט ארויס ווייל די משפחה ווייסט נאך אפילו נישט, שטעל דיר פאר ווי אונז האלט מיר יעצט, די צייטונג שרייבט די וואס זיי שרייבן שרייבן he was after he was falling מיט א קוועסטשען מארק, יא. ס'איז דא א גרויסע מחיצה מיט א געיט, דארטן צו פאלן דארף מען קודם אריבער קריכן דעם געיט, עניוועי כ'האב נאר דאס צוגעלייגט דא מ'זאל וויסן, און נאך א זאך וויל איך זאגן, יעצט געדענקטס איך האב ענק אלץ געזאגט איך האב געמאכט א כלים מקווה אין פלעטבוש, מ'קען עס זעהן, מאסעלטאן מקווה, ס'איז ביי איסט סעווענט און עוועניו אר, יעצט דארטן האב איך ענק פארציילט אז ס'איז געווען א איד א גרויסער גביר און כ'האב געזאגט דא דרייען זיך מיידלעך אין די גאס, יונגע צוועלף דרייצן יעריגע מיידלעך ספרדישע אזעלכע שיינע קינדער און איך האב אים געזאגט ר' איד דו גייסט אפגעבן דין וחשבון אין הימל פארוואס דו האסט נישט געמאכט פאר די א סקול און אונז האב מיר צוגיין צו מיידלעך מ'האט געפרעגט פארוואס ביסטו נישט אין סקול האבן זיי געזאגט מיין טאטע האט נישט קיין געלט מען נעמט דארט דרייסיג פערציג טויזענט דאלער א יאר עטס מיינטס אז עטס זענטס בעד אףף קוקטס אן די חברה. עניוועי, האב איך אים פארפירט, דו מוזט עפעס טון, האט ער געמאכט א סקול לשם מצוה, האט אריינגענומען יעדן סיריאנער, די אלע מיידלעך, איר ווייסט? ס'איז דא היינט צוויי הונדערט מיידלעך, ס'הייסט בית רחל, ס'איז אנבעליוועבל, עטס ווייסט נישט וואס מ'קען ראטעווען, מ'פארט אויף רוסלאנד און פישפיקלאדיין אונטער די בריק איז דא וועם צו ראטעווען. ס'דרייען זיך קינדער אין די גאס. עניוועי, דאס זענען סירישע חברה, און די האט מען אויסגעלערנט אז א בחור וויל דיך אנרירן זאלסטו האקן אין אים שטיקער, אפילו דו ביסט העלפט זיין סייז. און ס'איז דארטן געקומען היינט א מענטש, מ'זעט אויף די ווידעא, כ'ווייס נאך נישט צו ס'א איד צו א גוי, ווייל מ'זעט עס נישט צו קלאר, אבער די פאליס וויל אז מ'זאל זיי העלפן כאפן ווער דאס איז געווען, ווייל די סקול האט דאך אינדערויסן א ווידעא, און אין פראנט פון די סקול האט ער געוואלט כאפן א מיידל אריין אין זיין קאר, ער האט זי שוין ארומגענומען ביים האלז. און זי האָט אים געגעבן אַחת, אַחת ואַחת, און זי האָט זיך אַרױסגעריסן פֿון אים, און זי האָט געמאַכט קולותדיקע ריזן. מע דאַרף אױסלערנען די קינדער קאַראַדע און קולות. און נאָך אַ זאַך, אַמאָל פֿלעגן אַלע מײדלעך גײן מיט שפּיציקע שיך, עטס װײסט פֿאַר װאָס? װי האָט חזקל טײטלבױם מיר געזאָגט? חזקל האָט זײער גוט געזאָגט, און אי דו האָסט נאָך דערצײלט װאָס די רבנים טוען, האָט מען דיר אַרײַנגעשטױסן פֿון אונטן אַ בוט, אַז דו קענסט עס נאָך נישט אַרױסנעמען. און איך בין ווייטער דא, איך לאך פון דיר, איך בין יוצא דעם עולם מיט אלע מצוות וואס מען דארף, מיידלעך פלעגן גיין אמאל מיט שפיציגע שיך אז טאמער איינער וויל זיי אטעקן זאלן זיי אים אריין שטויסן אין די ביצים אריין, אין די באלס, אין די טעסטיקלס, א שטויס אריין! או, ווען ער כאפט א שטויס מיט א שפיציגן שיך איז ער פיניש! ס'איז געווען יעצט א פרוי וואס זי האט געהערט איר מאן האט געטשיטעט, איז זי געגאנגען זיך גענומען הייסע אויל זי האט ארויף געגאסן אויף. און זי האט אים נעבעך אפגעברענט די גאנצע זאך, איז ער געלאפן און ער האט געבעטן אז די גאווערמענט זאל אים פיינענצירן ער זאל קענען ווערן אזוי ווי אבי שטיין א מיידל, קען זיין איינער האט געגאסן אויף אבי נאך עפעס, כ'ווייס נישט אפשר אין א הייסע מקווה, איך בין שוין היינט נישט קלאר אין גארנישט, עניוועי די גאווערמענט האט עס אים נישט אפראווט, נישט דא ביי אונז אין אמעריקע, ערגעץ אין טיילאנד צו. און מען דארף אין אלע מיידל סקולס זיך אויסצולערנען שלאגן, צוריק שלאגן, און אמאל קומען די פרומע זאגן טאר נישט, דער פארוואס דאס איז מרידה באומות, איך געדענק ווען מען האט גענומען דא די איי בי איי קארס זאלן ארומפארן צו וואטשן ביינאכט אז מען זאל נישט איינברעכן האט מען געשריגן מרידה באומות, הע, אפשר איז עס א פטר חמור, אזעלכע טערמינאלעדזשיס מען נוצט דא, מען דארף אנהייבן צו לערנען די מיידלעך, ווען נישט וואלט זי שוין געווען אין זיין קאר און וואלט זי געקענט דערהארגענען מיט רעיפן און אמאל זי וואלט קיינמאל נישט צוריק געקומען אפילו לקבר ישראל. שוין דאס איז נאר געווען אן עמורדזשענסי, יעצט גיי איך זאגן דעם שיעור. כ'האב געוואלט זאגן א מורא'דיגן ברעיקטרו, א טאטע קאלט מיך אריין אז ער האט געהערט אז מ'זאל מיטגעבן פאר די קינדער אין חדר, זאל מען מיטגעבן אזאלעכע פעדערס וואס זיי האבן ווידיאוס מיט אלעם, עניוועי, עס איז דא אזאלעכע ספיי שאפס, ספיי, עטס ווייסט וואס דאס הייסט, מען גייט אריין און מען קויפט, מען קען קויפן אזא זאך, ס'איז אזא דינע פלעסטיק, ס'איז אזוי ווי א באטן פון די שירט, און דאס כאפט אויף אלעס וואס מען טוט און ווי מען גייט און ס'הערט פונקטליך אויס אלעס, ס'איז מורא'דיג. זאגט מיר א טאטע האט אינוועסטעט אפאר הונדערט דאלער און געקויפט אזא קליינעם באטן און ביינאכט האט ער עס ארויפגעלייגט אויף זיין טאכטער'ס קלייד, מען קען דאס אנקלעבן, יענער ווייסט אפילו נישט אז ס'איז דא דערויף, ס'איז אזא דינע זאך, א שמאטע, ס'איז אזא ווי א פלאסטיקל זעהט עס אויס, און ער זאגט מיר הרב נחום איר זאלט זיין געבענטשט פון הימל, וואס איך האב געזעהן דארט, איך בין אנדער שאק. דער באס, קודם וויאזוי ער רעדט צו מיין טאכטער, wow! ער רעדט נישט צו זיין ווייב אפילו אזוי, ווען זי האט חתונה געהאט האט ער נישט אזוי גערעדט שנה ראשונה, מיט אזויפיל ליבשאפט מיט אלעם, wow! זאגט ער, און למעשה האט ער געזען, ס'כאפט דאך ווידיאו, ס'כאפט אלעס אויף, ס'כאפט נישט אויף דארט, ס'כאפט אויף. אז זיי קענען זען אינדערהיים, און ער זעט אז יעדע נאכט פאר זי גייט אהיים געט ער איר א האג און א קיש, און ער כאפט צו און בהודי יפיו, בקיצור אזוי ווי ער האט דאס געזען האט ער נישט געווארט אז ס'זאל צוקומען צו בעילות אסורות אויב ס'איז נאכנישט צוגעקומען, און ער זאגט איך בין שאקט וויאזוי די וועלט זעט אויס, ווייל יענער זעט אויס צו זיין זייער זייער א חשוב'ער מענטש. אונז האמיר יעצט א פאל פון א דיין אין סאטמאר וואס זיין טאכטער גייט פאר טערעפי און ר'האט איר בועל געווען, ער האט דאס איז געווען זיין קייפס ווייב, זיין צווייטע ווייב איז געווען זיין טאכטער, און זי איז נעבעך טויט קראנק, יעצט די טערעפיסט האט געמאכט א דיעל אז אויב דער דיין גייט נישט פאר העלפ וועט זי אים איבערגעבן אלס א מענדעטארי ריפארטער, אבער דאס איז אן עוולה ווייל די האסט נישט קיין שום רעכט צו מאכן דיעלס, דיעלס מאכט מען אין דיסטריקט אטוירני'ס אפיס. אבער דו האסט נישט קיין רעכט דאס צו טוהן, עס איז ממש שאקינג, די גאנצע שטאט גייט יעצט קלינגען, על כל פנים, ס'איז שאקינג וויאזוי די וועלט זעהט אויס, ער זאגט מיר דער איד נאך א מזל דו האסט אונז אויפגעקלערט, ווייל מיין טאכטער קומט אהיים און זי איז אזוי פרום, זי גייט אנגעטוהן די לאנגע קלייד ווי די סאטמאר רבי האט געזאגט. ס'געווען איינער מסעדת טייטלבוים אש"ל, ער האט געהאט אין בני ברק אויף רחוב ישמח משה האט ער געהאט א רעסטעראנט, א זיסע אידל געווען, איז געווען א קרוב מיטן סאטמאר רב, ווען איך בין געווען א בחור פלעג מען דארטן אמאל גיין כאפן א מיטאג, מ'איז געגאנגען צום ריסקעווער רב זיך ווי מ'זאגט דורכשמועסן, ער האט דאך געקענט גוט חושן משפט, אונז האמיר געלערנט דעמאלטס בבא בתרא, בקיצור האט מען געכאפט דארטן א לאנטש ביי אים ביי דעם מסעדה. ער האט אמאל פארציילט א מעשה אז ער איז געקומען אויף אמעריקע ראש השנה צום סאטמאר רעבן און ער האט געזאגט פארן רעבן אזוי רעבע רעבע איך האב שוין אלעס פונעם רעבן כ'האב שוין א גארטל כ'האב שוין א בעקיטשע און כ'האב שוין א העמד און א אלעס האב איך נאר די הויזן און די אונטערהויזן האב איך נאך נישט האט ער געבעטן פון רעבן ער זאל אים געבן די הויזן מיט די אונטערהויזן עטס ווייסט וואס דאס מיינט מען פלעגט געבן פארן רעבן נייע און מען האט גענומען די אלטע. פרעגט אים די רבי צו וואס דארפסטו דאס האבן? זאגט ער וואס הייסט אה ווען מ'וועט מיך לייגן אין קבר וויל איך עס אנטון אזוי אז כ'זאל האבן ווי מ'זאגט א פראטעקשן, זאגט אים די רבי ניין ניין ניין ניין ניין דו דארפסט דאס נישט האבן ווייל צום שמייסן ציעט מען אראפ די הויזן, איז וואס איז אז דו האסט מיינע הויזן מ'עט עס אראפציען? די זעלבע דא אויכעט. קומט מיט א לאנג קלייד, צו מאכן זנות הייבט מען אויף דאס קלייד, סאו עס איז נישט קיין חילוק צו ס'איז א פיס לענגער צו איז פינף אינטשעס לענגער. ס'איז אנבעליוועבל, רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן, עטס קענטס נישט ענקערע קינדער, עטס קענטס נישט די בעלי בתים, עטס קענטס נישט דעם רייץ וואס געלט מאכט, איך וואלט עדווייזט אז יעדער איד זאל די זעלבע טוהן, אדער מ'זאל מאכן אפיציעל דארט וואס ארבעטן מיידלעך, מוז זיין א ווידיאו. וואס די עלטערן זאלן קענען אריינקוקן אינעם אפיס, אזוי ווי איך האב ענק שוין געזאגט יארן צוריק מען דארף דאס מאכן אין חדר, איך האב געליינט אז ס'איז דא פאבליק סקולס וואס זיי האבן דאס, א גוי שיקט א קינד אין פאבליק סקול קען ער עט אלל טיימס אויף זיין סמארט פאון, אה כ'האב פארגעסן מען טאר נישט האבן קיין סמארט פאון, יעצט כאפ איך פארוואס מען טאר נישט קיין סמארט פאון, האהא די רבנים ווילן נישט מען זאל זיי נאכקוקן, עניוועי למעשה איז דא א פאבליק סקול, נישט איינס שוין דא עטליכע איך האב געליינט, וואס אין די פאבליק סקול איז דא די. די די וואטעווער איט איז א רעסיווער, און יעדע טאטע און יעדע מאמע וואס האט דארט א קינד קען אריינגיין אויף דעם, זיי האבן א ספעשל קאוד און מען ווייסט ווען דו גייסט אריין אויך, נישט ס'זאל זיין פאבליק פאר די גאנצע וועלט, און דו קענסט זעהן עט אלל טיימס וואס דיין קינד מאכט, עט אלל טיימס, און דאס איז א מוראדיגע זאך, און ס'זעהט אויך די קינד אין די יארד מיט וועם ער שפילט זיך, וואס ער שפילט זיך, צו מען בוליט אים נישט. און זיי קענען אויכעט זעהן אויפן באס פונקטליך וואס ס'גייט פאר, סאו ס'איז דא צוויי וועגן, אדער אז דאס קינד טראגט מיט זיך מיט א דעווייס קען מען אויך זעהן, אדער די סקולס האבן עס שוין היינט אויכעט, און עווענטשעלי וועט דאס זיין די סעיווער פון די ווארלד, אז מ'וועט אלעס קענען זעהן, סאו אויב ס'איז דא א א למשל א סקול, יא, ס'ארבעטן צענליגע מיידלעך. כ'מיין אין סאטמאר אליינס, אין ווילימסבורג, אויסער נחמיה'ס פרשה, ס'איז געווען צענליגע פרשות פארדעם אויכעט, ס'איז געווען מיידלעך וואס מ'האט זיך געכאפט אז זיי האבן זיך געקושט מיט איינגעשטעלטע פארהייראטע, און דער עולם געדענקט מסתם די אלע מעשות, ווייל ליסען, ס'איז נישט אזוי לאנג צוריק געשען, און מ'האט באמת קיינמאל נישט גענומען קער פון די אלע זאכן. איז יעצט אז ס'קומט א מצב אז ס'איז דא א מורא'דיגע וועג פון נאכקוקן יעדע זאך, דארף מען דאס אריינלייגן איבעראל, א טאטע זאל זיך פילן באקוועם, ער קען אריינגיין אויף זיין סמארטפאון און ער קען באקוקן וואס זיין קינד טוט, ער קען באקוקן וואס ס'טוט זיך דארטן א גאנצע צייט. און איך וויל ענק זאגן א סוד, זאגטס עס נישט הויעך ווייל כ'מיין אז מ'קען לייגן נאך א חרם, יעדער אינגערמאן זאל עס אנלייגן אויף זיין ווייב אויכעט ווען זי גייט ארבעטן, אדער זי זאל האבן אזא דיטעקטער און זי מוז אפילו נישט וויסן, אדער. אין די פלאץ ווי זי ארבעט זאל דאס כאטש זיין אז ער זיי וועלן זינדיגן מיט דיין טאכטער זאל ער כאטש מוזן ארויסגיין אדער אין טוילעט וואס איז אויפן פלאר אדער ער זאל מוזן ערגעץ אוועק גיין יעצט איינער וועט זאגן אוי קוק דער משוגענער באלד הע באלד וועלן זיך אלע אנרייצן אלע ווייבער ווייל איך זאג מען זאל ארויף שטעלן אזא דיטעקטער איך וויל ענק עפעס זאגן שלמה המלך האט ארויס גענומען דעם שמיר ער האט באשוואוירן דעם שד, אשמדאי, ער זאל אים ברענגען דעם שמיר ווייל מ'האט דאך נישט געקענט שניידן אין בית המקדש, מ'האט דאך געמוזט האבן, עס שטייט עה אין דער נביא ברענגט אז די גאנצע צייט אין מלכים ווען מ'האט געשניטן דארטן האט זיך נישט געהערט א קול פון די גאנצע ארבעט פון בית המקדש, פארוואס? ווייל מ'טאר דאך נישט ארויף לייגן אן אייזן, איז ממילא טאר מען נישט האקן די שטיינער, איז אזוי האט מען עס געשניטן מיט אזא זאך וואס הייסט א שמיר, דער שמיר איז באשאפן געווארן בין השמשות, אזוי שטייט אין אבות. דער שמיר האט אויכעט אויסגעקריצט די אותיות פון די לוחות, עניוועי, און ווי האט מען דאס געהאט, האט שלמה המלך באשוואוירן אשמדאי ער זאל אים זאגן ווי ס'ליגט, האט ער אים געזאגט פונקטליך ווי ס'ליגט, בקיצור מען האט עס אהער געברענגט ס'איז זייער א לאנגע מעשה באריכות, און דער סוף איז געווען אז שלמה המלך האט עס נישט צוריק געלייגט אויפן ריכטיגן פלאץ, ווייל אשמדאי האט אים אנגעזאגט זאלסט עס צוריק לייגן ווייל ס'איז נאר דא דאס, און מען דארף דאס האבן. בקיצור, איז געגאנגען דער אשמדאי, האט געגעבן אזא שטויס פאר שלמה המלך, אז ער איז ארויסגעפלויגן פון ארץ ישראל, פון ירושלים און ביז יענעם עק ארץ ישראל. און שלמה המלך איז ארום געגאנגען שרייען, אני שלמה, אני שלמה. ס'איז א לאנגע מעשה באריכות, ער האט געזאגט ער איז שלמה המלך, און יעדער האט פון אים געלאכט. דער בריסקער רב, ר' וועלוול פלעגט עס פארציילן יעדן ערב יום כיפור. ער זאגט, פארוואס האבן נאך די חזל געגלייבט אז ער איז שלמה המלך? זאגט ער ווייל ער האט געהאלטן אין איין איבערזאגן די זאך, ווען ס'איז א ליגנט אדער א משוגעת וואלט ער עס נישט איבערגעזאגט נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, פלעגט דער הייליגער בריסקער רב זאגן רבונו של עולם מ'קומט יעצט ערב יום כיפור און אונז זאגט מען נאכאמאל מ'וועט תשובה טון נאכאמאל און אין די סוף זינדיגט מען דאך נאך אוועק, זאגט ער אבער רבונו של עולם ווייל אונז האלט מיר עס אין איין איבערזאגן נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל זאלסטו אונז גלייבן אז אונז מיין מיר עס ערנסט, איי מען פאלט נעבעך אמאל דורך, דאס איז ווייל ס'איז דא א גרויסער יצר הרע, עכ"פ איז די ערשטע סטעישאן וואס שלמה המלך האט געהאט איז געווען אין א שטאט דארט איז געווען פיפיגע פרויען זיי האבן אנגעהויבן צו שרייען דו ביסט שלמה? וואס איז מיט דעם? מען געבט דיר נישט צו עסן? ער האט געבעטן איך בין הונגעריג נישט פאר שלמה המלך אונז געבן מיר דיר נישט צו עסן. וואס איז? ס'הייסט דו האסט דאך געזאגט אז פון טויזנט גוטע פריינד, פון טויזנט מענטשן האב איך איין גוטן פריינד, און פון טויזנט פרויען ואשה בכל אלה לא מצאתי, האבן זיי געזאגט אפילו א גלעזל וואסער וועמיר דיר נישט געבן. אזוי צו דעגרעידן פרויען? זאגט שלמה המלך אוי פארשטייט עטס נישט, כ'האב דאך ענק געוואלט טוהן א טובה, ווען א מענטש טרעפט א פרוי וואס איז א שלאק, וועט ער זי גיין גט'ן, ער וועט טרייען אויס א צווייטע. טאמער אבער ווייסט ער אז קיין איינע איז נישט קיין גוטע, האט ער דאך נישט וואס צו טרייען, און הי'ז סטאק וויט די שלאק, איז ער סטאק מיטן שלאק, ממילא האב איך ענק געטון די גרעסטע טובה, ווען נישט וועט יעדער טוישן די ווייבער יעדע פאר חדשים. האבן זיי עס פארשטאנען און זיי האבן אים געגעבן צו עסן, שפעטער האט, הי מעיד היז וועי בעק ביז ער איז אנגעקומען צוריק אויף ירושלים, און ער איז צוריק געווארן שלמה המלך. עכ"פ. און זעלבע דא אויך, די פרויען גייען אנהייבן צו שרייען נחום ראזנבערג זאגט מען זאל ארויפלייגן אויף די פרוי א באהאלטענע אזא קליינעם פלעסטיק און מען זאל נאכקוקן די פרויען, אה עטס פארשטייטס נישט, איך טוה עס נישט ווייל איך בין ענק חושד, עטס זענטס צדיקת'עס, נא איי דאנט מין יו, איך מיין דיין באס, דיין באס איז א רשע חזיר ער זעהט נעבעך ווי די פלאגסט דיך פאר א דאלער צו פארדינען זאלסט קענען גיין אונטער די חופה, און וואס טוט ער אונטערוועגנס? גייט ער דיר מאכן אויס בתולה און ער ברענגט אין דיר אריין. דעם חטא פון זנות, און נאכדעם קען מען זיך נישט אפשיידן דערפון, איז במילא מיין איך נישט דיר וויי צו טון, באט איך זאג נאכאמאל אלע אינגעלייט, קענסט קויפן רואיג אזא פין, מאך זיכער אז דיין פרוי גייט דערמיט, אדער ס'דא נאך א פין וואס די קענסט ארויף לייגן אויפן טיש, גייסט איינמאל ארויף צו די ארבעט, ווילסט טרעפן דעם באס, גייסט צו איר טיש, געסט עס א קלעב אן, און דאס וועט שוין כאפן ביז משיח קומט, קענסט עס לייגן אפילו אינטערן טיש, ס'וועט כאפן אלע קאנווערסעישאנס. זנות. רבותי, די שטאט איז פול מיט זנות ענד איטס אנבעליוועבל. שטעל דיר פאר, דער פריעריגער פויפסט, ער געווען א פאלאק, איז יעצט איז ארויסגעקומען פון די ארכייווס אז ער האט געהאט צוטון מיט א פרוי, ער האט ליב געהאט עפעס א פרוי און ער פלעגט מיט איר ארומזינדיגן, כ'האב נישט געליינט פונקטליך די גאנצע זאך, עס קען גאר זיין ער האט געהאט א קינד פון איר אויכעט. דער וואס האט אפגעקויפט די קירכע אין ווילימסבורג אויף לי קארנער קיעפ האב איך אים דעמאלטס געזאגט, צוויי זאכן זאלסטו מאכן זיכער, איינס איז אז דו צעווארפסט עס נישט, ווען נישט וועלן די קאטאליקן קומען זאגן א איד האט צעווארפן א קירכע, דאס אז דו האסט באצאלט אפאר מיליאן דאלער דאס ווילן זיי דאך נישט וויסן, און די צווייטע זאך, זאלסט נישט מאכן דעם קאנטראקט נאר נאכדעם ווען דו האסט אויפגראבן די ערד כאטש אכט ניין פיס טיף, פרעגט ער מיך פארוואס, זאג איך קודם כל ווייל פאפא רב האט געפסקנט, ס'איז געווען אמאל ביי פאר סעווענטי ניין בעדפארד איז געווען דארט א קירכע. און קיינער האט נישט געוואלט קויפן, ס'איז געווען צוויי לאטס, בקיצור, מען האט געפרעגט פאפא רב להלכה וואס מען דארף טון, זאגט ער אז מען גראבט ארויס ד' אמות איז אכט פיס פון די ערד אויך, איז במילא האט עס שוין נישט קיין דין פון א קירכע. צווייטע זאך האב איך אים געזאגט, די אלע גלחים פלעגן מזנה זיין, און ווען די נאנע איז געווארן שוואנגער האט מען אויפגעגראבן א גריב אונטער די קירכע און מען האט דארט באגראבן די נאנע'ס בעיבי, אויסער אמאל האבן זיי עס אויפגעגעבן ערגעץ אנדערש, ס'האט מיר דערציילט א איד אז ער איז פריי געווארן, פון. פארן לאגער איז געקומען דער גלח און ער האט אים געזאגט ער זאל אנטלויפן ווייל ס'גייט זיין צרות און אזוי ווייטער, פרעגט ער אים פארוואס קום איך דיר געבן די עצה, ווייל דער גלח האט מזנה געווען מיט א נאנע און ער איז געלאפן צום איד פרעגן וואס טוט מען דא, זאגט ער כ'וועל זי שיקן אין אן אנדערע שטאט, ווייסט אידן האבן דאך געהאט קאנעקשאנס אין אלע שטעט, און זי האט דארט געהאט די בעיבי און זי איז צוריק געקומען אן די בעיבי, און די קירכעס פלעגן נעמען די אלע קינדער וואס האבן נישט געהאט ווי צו זיין, על כל פנים איז. טאמער האבן זיי עס באגראבן איז נאך דא די סקעלעטאנס, איך האב געליינט צענדליגע זאכן פון היסטערי אז מען האט געקויפט אפ א קירכע, מען האט עס אויפגעגראבן און ס'איז געווען פול פול פול פול מיט סקעלעטאנס, ס'איז געווען מער סקעלעטאנס ווי אפילו אין א בית הקברות, האב איך יענעם געזאגט זאל ער מאכן זיכער אז דו קויפסט עס אפ אבער מען זאל אויפגראבן קודם, קען זיין אין קאנטראקט האט ער אזוי אריינגעשריבן, אז נאכדעם, ווייל יעצט האלט מען ביים גראבן אראפ, אבער ס'איז נישט וויכטיג יעצט. למעשה האט מען געטראפן. אז ער האט געהאט די פריעריגע פויפ איז געווען א מניוול, איך מיין יעדע א יעדע נארמאלע מענטש דארף האבן א פרוי, קענסט דיך דאך נישט שלאגן מיט נעטשער, וועגן דעם ס'דא אסאך גלחים די וואס האבן געמאכט די פראטעסטאנטס מ'זאל יא חתונה האבן, זיי קומען גאר ארויס אז יאשקע איז גאר געווען געי, אזוי קומען זיי ארויס, ס'דא בוקס אויף דעם געשריבן, ס'נישט קיין חילוק צו ער איז יא געווען געי צו ער איז נישט געווען געי. די באטאם ליין, דער אייבישטער האט געמאכט אז א מענטש איז נאר העלפט און ער מוז נאכלויפן נאך א פרוי, דאס איז גזירת מלך, אזוי זאגט די גמרא, גזירת מלך אז א מאן זאל נאכלויפן נאך א פרוי, אוודאי מען דארף עס טוהן ווען מען מעג און אזוי ווייטער, און חתונה האבן אזוי ווי עס דארף צו זיין, א איד דארף חתונה האבן מיט חופה און קידושין, און א גוי דארף האבן א א ווי מען זאגט א איין פרוי, בשעת ווען ער וואוינט זאל ער זאל זי נישט ארומלויפן מיט אנדערע, און ער זאל נישט ארומלויפן, עס איז אין די זייט, סאו איז דער גלח. דער פריעריגער פויפ איז אויך געווען יענע סחורה. יעצט, דער יעצטיגער פויפ, דער קומט פון סאוט אמעריקע. סאוט אמעריקע איז דער מקום הזנות. גרעסטע מקום הזנות. א איד פלעגט הייסן קאפאטע. פארוואס? ווייל אלע אידן האבן דארטן געהאט בתי זונות. און זענען געגאנגען מיט קאפאטעס. האט מען גערופן די בתי זונות קאפאטע. און אלע אידן האט מען גערופן קאפאטעס. ער האט יעצט ארויסגעגעבן, דער היינטיגער פויפסט, אז מען זאל מאכן זיכער אז מען זאל אויפהערן צו רודפ'ן די גלחים די חזירים. כ'מיין, ס'האט דאך א שיעור. סאו לויט חשבון איז ער אויכעט פון די פייגעלעך. ס'גוט, ס'גוטע נייעס. אבער איין זאך האב איך מיך אויסגעלערנט פון די בריוון און פון דעם אלעם וואס קומט ארויס. ס'איז געווען אמאל איינער, האט ער געזאגט, ווייסט, כ'האב געזען היינט א פיקטשער פונעם רב מיטן גלח אין צייטונג. שרייט ער, דו שייגעץ דו, דער רב מיטן גלח? וואו'ז דער להבדיל, זאגט ער, ניין, כ'האב געהערט אז דער גלח גנב'עט שוין אויך געלט. היינט קען מען שוין זאגן, כ'האב געהערט אז דער גלח איז אויך אזא נואף אזוי ווי דער רב, אפילו דער פויפסט זענען נואפים, ס'איז דא א באקאנטע מעשה פון רוזשינער, ער האט עפעס געזאגט אמאל הויעכע זאכן, ער האט דערציילט א מעשה אז ס'איז געווען דער פויפסט, ס'איז געווען א גרויסע אסיפה און ער האט זיך אויפגעשטעלט זאגן א דרשה, האט מען יעדער האט געמיינט ער איז א מאן, דערווייל ס'איז געווען א פרוי, און אינמיטן דער דרשה האט זי געגעבן בירט צו די קינד, וואטעווער די סטארי איז אין הויעכע זאכן ווייס איך נישט, איך ווייס בפשטות, ס'איז אלץ א באנטש אוו. נואפים, און נישט נאר דער גלח מיטן פויפ נאר די רבנים אויך, ליידער ליידער. יעצט כ'וויל זאגן, הגם אונז זעמער דאך די גרענדפאדער אוו די לאו, דער פריעריגער פויפ האט געזאגט אז אידן זענען די עלטסטע רעלידזשען, סאו יעדער דארף זיך ביי אונז לערנען, אבער עס איז דא איין זאך וואס אונז וואלט מען זיך געדארפט לערנען ביי די קאטאליקן, זייער א וויכטיגע זאך, אה, באלד וועלן די רבנים נעמען שרייען, אה אה אה, ניין ניין איך גיי נישט צו די קירכע חלילה, אבי געגאנגען צו די קירכע. אה, ביסט שטיין. שטעל דיר פאר. הע הע. שטעל דיר פאר ווען ער ווערט ר' מאטעלע סיידעם וואלט מען געהאט אן אחות בבית המלך, א שוועסטער ביים קעניגליכן הויז. הע הע הע. עניוועי. איין זאך מעג מען זיך לערנען ביי זיי. עטס ווייסט? ביי זיי איז אלעס פארשריבן. הע הע. דו ווילסט וויסן די סעקשועל ביהעיוויער פון יעדן גלח? הע הע הע. אפילו ווען מ'האט נישט געטון גארנישט, מ'האט אלעס פארשוויגן, איז אלעס געווען פארשריבן. פון יעדן גלח, פון יעדן בישאפ, פון יעדן קארדינאל און פון יעדן פויפסט. דאס האט מען זיך אונז געדארפט אפלערנען פון זיי, מען זאל פארשרייבן די אלע זאכן פאר היסטערי לדורות הבאים, יעדער זאל וויסן אז אין אונזער דור קען מען זאגן רובם ככולם זענען געווען נואפים, מיט איסורי כריסות, מיט אשת איש, מיט משכב זכר, ביי אונז גייט אלעס אזוי, הרב הגאון הצדיק הקדוש אלקינו ואלקי אבותינו, עי, באלאוני, ווען מען פארשרייבט ווען אויפן סקווערער רבי'ן צוויי מעשות וואס איך ווייס, און ס'דא וואס זיי ווייסן נאך. ס'איז דא וואס האבן שוין מגלה געווען אז ס'איז געווען אין מאנסי א גרויסע רבי וואס ער איז געווען די סעקס פרענד פונעם סקווערע רבי'ן, ס'איז געווען דער קאסענער, ער לעבט שוין נישט היינט, אבער ס'איז דא וואס זיי ווייסן עס, אבער איך ווייס פון אנדערע צוויי מעשות, איך ווייס פון צוויי אידן וואס זענען אריין צום סקווערע רבי'ן, סקווערע רבי האט געלערנט אין צעלימער חדר, און צוויי עקסטערע טאטעס מיט עקסטערע צייטן און עקסטערע יארן זענען אריין און זיי האבן געזאגט פארן סקווערע רבי'ן, דיין זון דוד איז א רויטער א צוהיצטע חיה, און האט מכשיל געווען מיין קינד, איינער האט געזאגט מיט הוצאת זרע לבטלה און דער אנדערער האט געזאגט מיט משכב זכר, אינטערעסאנט אז יענער איד איז געווען, ער איז געווען א תלמיד חכם, איך האב אים געקענט, אינטערעסאנט אז יענער איד האט פונקטליך געוויסט וואס דאס הייסט משכב זכר, ווייל דער רב פון קראונהייטס וואס ער איז פֿינף און אַכציק יאר פרעגט מען אים וואס איז דאס משכב זכר, איר הערט? ער פסק'נט שאלות נשים, ער איז דער עלטסטער פונעם בית דין אין קראונהייטס, ער ווייסט נישט וואס משכב זכר איז, איך וואונדער מיך צו ער ווייסט וואס בראשית ברא אלוקים איז. ער ווייסט נישט וואס משכב זכר איז. עניוועי, איז געגאנגען סקווערע רבי פאר בושה, שטאטס ער זאל אריינרופן זיין זון און דערלאנגען א פראסק און זאגן חזר הער אויף, אין טשערנאבל און אין וויזשניץ מאטעלע האט דעם קראנקהייט, בעגט מען די קינדער מיט עני קאנדישן. איז ער געגאנגען און ער האט אים געזאגט, אונז גיימיר ארויסמופן פון די שטאט ווייל די שטאט איז טמא. נוסח טשערנאבל אז מ'הערט פון מיעסע זאכן מוז מען האבן א חלק דערין, ניין די אלע גארביטש קען איך. די אונטערשטע שורה, ווען אונז וואלט מיר געהאלטן ווען פונקטליך רעקארד אויף אלע רבנים וואלט געווען א מחיה, וועגן דעם זאג איך יעדן מען דארף מאכן א ביכל יעדער זאל פארשרייבן זיין היסטערי, אין וועלכע חדר געגאנגען, וועלכע ישיבה, יעדעס מיידל זאל פארשרייבן אין וועלכע סקול זי געגאנגען, און מען דארף וויסן צי די חברה משך זייערע יארן האבן נישט געהאט ערנסטע פראבלעמען, איך האב געוואלט וויסן ס'איז דא אזויפיל מיידלעך אין די מיידל סקול, עטס מיינטס נאר נחמיה וועבערמאן איז געווען א נואף? יעדער איד וואס ער מאכט קינדער אויפן זעלבן וועג ווי נחמיה, ער האט אן אייווער און ער האט א תאווה, איז עלול אז ער האט שוין ערגעץ זיך פארטשעפעט דא און דארט מיט א קינד. און דאס אלעס דארף מען וויסן. ווייל פארוואס? קודם מען זאל וויסן מיט וועם מען האנדלט, נאר מען זאל וויסן ווי נידריג דער דור איז, און נאכדעם מען זאל זיך קענען וואטשן, מען זאל אויסלערנען די קינדער. רש"י זאגט דארטן אויף אחרי מות שני בני אהרן, זאגט רש"י א משל צו א דאקטער, ס'איז אריין געקומען האט ער געזאגט זאלסט נישט שלאפן ווי ס'איז קאלט, זאלסט נישט עסן די מאכלים, האט ער אים געווארנט, צווייטע דאקטער האט אים געזאגט זאלסט עס נישט טון ווייל וועסט שטארבן אזוי ווי זענען יענער איז געשטארבן וואס ער האט עס געטון, אין חומש שטייט אחרי מות שני בני אהרן, דא ווארנט מען אים פונקטליך, זאלסט עס נישט טון ווייל וועסט שטארבן אזוי ווי די בני אהרן. איז די זעלבע דא אויך, אונז דארף מיר וויסען פונקטליך פארוואס פאר ווען וואס יענער האט געטוהן, און מען דארף וויסען אז יעדער איז פארכאפט אין זנות, יעדער אויף זיין מדריגה, איינער טרייט זיך צו באהערשען איינעם געלונגט עס, איינער איז דא עפעס א ספעשעל מיידעל אמאל וואס צו איר סאמהאו הי ווענט קרעזי, יעצט די ספרדים, די חזירים זאגן יא ווייל ס'האט צו טון מיט פריעריגע נשמות מיט גלגולים. ניין ניין, ס'האט צו טון ביקאוז יו לייק האר און דו האסט ליב איר אויסזען און איר קאמפלעקשאן און וויאזוי זי שאקלט זיך מיטן קאפ און מיט די האר אז ס'איז שיין ענד יו גאו יו פאל פאר איט. די נעם ביודעו ומכירו קאמינא איז אסאך הארבער. א ווייבל האט מיר פארציילט אז זי ארבעט אין אן אפיס און זי האט עפעס א איינעם א יונגערמאן דארט וואס ארבעט אויכעט און שי פאלס פאר הים ווערי מאטש. זי איז משוגע פאר אים און ער זעהט עס און ממילא ווערט ער משוגע פאר איהר. עט די ענד אוו די דעי לאזט זי זיך פון אים טאטשן ביי די דיידעם יו נאו זי לייגט זיך דעם די צוויי דיידעם אויפן אויפן טיש און ער קומט אריין ברענגען אייביג אינוואויסעס און זאכן און זי געט זיך א ריק צו צום טיש און ער געט עס א לייג אראפ און ס'איז ס'איז לעבעדיג. בקיצור זי הערט מיין האטליין אז פרויען זענען אויכעט מוזהר אויף הלכות נידה פרעגט זי אפילו איך טוה גארנישט איז עס אויכעט א פראבלעם זאג איך אים זיכער! דו ביסט פונקט אזא בעל עבירה ווי ער. יעצט הי געט סאמטינג אוט אוו איט ווייל ער טאטשט דיינע דדן ווערט ער היי און עקסיידעט. פרעג איך איר, דו יו געט היי און עקסיידעט אז יענער טאטשט דיך? זאגט זי, זיכער! כ'האב אן אינסייד פלעים טארדס הים. זאג איך איר, איווען איף יו וואודענט געט עקסיידעט איז עס געהעריג. איסורי כריסות, האסט די זעלבע עבירה ווי יענער, זאגט זי אוי איי דידענט קנאו דעט, פרעגט זי וואס זאל איך טוהן, זאג איך אים געט אוט אוו די דזשאב, כ'האב ענק פארציילט, ס'איז געווען אמאל א אינגערמאן, ער האט געמאכט פֿיר הונדערט דאלער א וואך, ער איז משוגע געווארן פאר א מיידל, אין פארטי סעווען האט ער געארבעט, פארשטייסט זיין ווייב גייט מיט א גאטש אויפן קאפ, און די בעיבי שטינקט ווייל ס'האט זיך באמאכט. און ווען ער קומט אהיים שמעקט ער די פעמפערס און זי האט זיך נאכנישט געהעריג אפגעקלינט, און יענע מיידל צאלט פֿינף הונדערט דאלער א דרעס און זי שאקלט זיך און און זי שמעקט זיך אן אביסל און זי לייגט אריין ארויף אויף זיך אביסל בלאש, זאגט מיר די אינגערמאן ער ווערט משוגע פאר איר, זאג איך אים לאז איבער דעם דזשאב, זאגט ער ער מאכט פֿיר הונדערט דאלער ער דארף באצאלן רענט מיט אלעם, זאג איך הער אויס א האלב יאר וויל איך דיר געבן פֿיר הונדערט דאלער א וואך. ס'איז אדורך דריי פיר חדשים, ער זאגט מיר ער איז אריין אין ביזנעס, אין וואס? אין ריעל עסטעיט, יעצט דער אינגערמאן, ער איז שוין נישט קיין אינגערמאן, ער איז שוין מידל עידזש, דער אינגערמאן האט אזויפיל געלט אז איך וואלט געטוישט מיין בענק אקאונט אפילו נישט קוקנדיג וויפיל ער האט אין זיין אקאונט, ווייל איך ווייס ער האט עסטעיט דא, דארט, דארט און דא, איבעראל, און אייביג פלעגט ער מיר וועלן באצאלן די פאר טויזנט דאלער וואס איך האב פאר אים אויסגעלייגט, ווייל ער זאגט ווען נישט איך וואלט ער דאך געווען א שלעפער, אזויווי די מעשה מיט ראטשילד, ראטשילד איז געווען. ער איז געווען דער גרויסער ראטשילד, זאגט אים די באנק זאל אונטערשרייבן, מען האט געדארפט נעמען עפעס א גרויסע הלוואה, דערציילט ער א מעשה פארן באנקיר אזוי, איך קען מיך נישט אונטערשרייבן, איך ווייס נישט וויאזוי, זאגט ער, נאר ווען איך וואלט מיך ווען געקענט אונטערשרייבן וואלט איך געווען שמש אין קאדרינצע, און די מעשה איז געווען אזוי, איך בין געווען א שמש אין קאדרינצע, און דער ראש הקהל, נאך אפאר חדשים האט עפעס געדארפט אויסשטעלן פעיפערווארק, האט ער געזאגט איך זאל אונטערשרייבן מיין נאמען, זאגט ער איך קען נישט, האט דער ראש הקהל געזאגט, ס'איז פאר אונז נישט קיין כבוד צו האבן אן אילליטערעט פערסאן, א מענטש וואס איך קען נישט. איז ער געגאנגען מ'האט אים ארויסגעווארפן, זאגט ער ווען איך קען אונטערשרייבן א נאמען בין איך דאך היינט שמש אין קאדרינצע, איז די אינגערמאן זאגט ווען איך פאלג דיך נישט וואלט איך היינט געווען א ארבייטער פאר פֿיר הונדערט דאלער היינט שוין שוין ווען מיט א רעיז וואלט שוין געווען פֿינף הונדערט בקיצור ער וויל עס באצאלן, זאג איך אים דאס איז זאכן וואס איז לא ניתנה לתשלום. דיין אידישקייט, מיט דיין ערליכקייט, מיט דיין פרוי, מיט דיינע קינדער, מיט דיין יראת שמים, מיט דיינע צדקות, איז מיין. דער אייבערשטער האט עס נאר דיך אז דו זאלסט עס פארטיילן, ווייל דו האסט למעשה געטון א מסירת נפש און דו האסט איבערגעלאזט א דזשאב און דו האסט נישט געוואוסט וכי תאמרו מה נאכל. אבער איך בין געווען ביהיינד דיס, סא זאג איך פאר יענעם, העי, דו קענסט דאס נישט באצאלן? ווילסט אויסצאלן מיך אלס פארטנער? זאג איך, יא, דאס בין איך מסכים. קויף קודם אפ, קויף אפ סיטי בענק. און טשעיס בענק, און ווען דו'סט אונען ביידע בענק קענסטו מיר געבן העלפט, אונז זעמער דאך פארטנערס, זאג איך פאר לעס דען דעט איי דאונט סעל איט. איז וויל איך נאכאמאל מסביר זיין פאר די מיידלעך און די ווייבלעך, איסר נידה איז נישט נאר פאר דיין מאן ביזט א נידה, נאר פאר די גאנצע וועלט א נידה, דו ביזט א לייוו ווייער פון פֿיר הונדערט וואלט ווער ס'רירט דיך אן ווערט נכשל און אין איסורי כריתות, און דו ווערסט אויכעט פונקט אזוי נכשל. און נאכדעם פרעג איך די פרוי, כ'וויל דיך פרעגן א שאלה, האט גארנישט מיט די הלכה, ס'איז נישט דא קיין הלכות נידות, ס'איז נישט דא קיין איסורי ייחוד, ס'איז נישט דא די אלע זאכן, לאמיר זאגן ביסט א גוי'טע, איך וויל דיך פרעגן, דיין מאן ארבעט אויכעט אויף א דזשאב, רייט? ער איז נישט קיין וועלפעיר רעסיפיענט און ער זיצט אין כולל. זאגט זי יא, ער ארבעט, זאג איך האו וואלד יו לייק טו פיינד אוט נאך צען יאר אז ער האט א מיסטרעס אין די זייט, אפילו ער מאכט נישט מיט איר תשמיש, באט זיין קאפ גייט א גאנצן טאג אויף איר, הי טינקס אבאוט האר, הי לאווס האר, הי אדארס האר, הי עדמייערס האר, ווען ער וואוינט מיט דיר, וואוינט ער אזוי ווי מיט א זונה, ער ענדיגט זיך זיינע תענוגים וויטאוט עני לאוו און עפעקשאן, האו וואלד יו לייק איט? לאמיר זאגן דו'סט עס אויסגעפינען צען יאר ארום, וואלד יו בי ענגרי? זאגט זי, אוי, איי'ד בי מעד, איי'ד בי פיוריעס. זאג איך אים, שטעל דיר פאר, טינק אבאוט יור האזבענד נאו, איף הי וואלט פיינד אוט וואט יור דואינג מיט דעם אינגערמאן, ביקאוז דיס לאוו גייט זיך ענדיגן זייער מיאוס, איטס נאט גאנע ענד דזשאסט לייק דעט, איטס גאנע ענד ווערי ווערי אגלי, אדער עט די ענד עט מען האבן אן אפעיר, און נאך אן אפעיר ווערט ביידע משוגע, דעי באוט ריגרעט איט, דעי קענט פארגיוו דעמסעלווס, און איינער ליעקט דעם סיקרעט ווייל ער וויל זיך צו איינעם אויסרעדן, סאו וואט העפענס ווען דיין מאן עט דאס געוואויר ווערן, און דערווייל מאכסטו קינדער מיט אים, סאו יור דזשעפערדייזינג יור לאוולי סוויט פרעשעס טשילדרען, קיצער די פרוי האט אנגעהויבן צו וויינען אויפן טעלעפאן זאגט זי יו נאו כ'האב קיינמאל נישט אזוי געטראכט פון דעם עניוועי כ'האב איר געבעטן זאל גיין פאר העלפ און זאל גיין צו א יודישע סייקאלעדזשיסט זאל אבער זייער וואטשען ווייל די סייקאלעדזשיסטס זענען פרא ווימען און זי קען דאך אמאל לערנען א זאך וואס איז נישט ריכטיג כ'האב אמאל נאכגעזאגט פון אור החיים הקדוש אז א פרוי דארף אויך ליינען קרישמע ווייל ביי איר איז אויך שייך זרע לבטלה און די מזיקים לויפן איר אויך נאך. און דעמאלטס האבן מיך אפגעקאלט אסאך סייקאלעדזשיסטס, אידישע, זיי האבן געזאגט אה ווי נעווער נו דיס, אונז פלעגן מיר אלץ זאגן די ווימען וואט דו יו העוו א פראבלעם, האסט נישט חתונה געהאט? פלעי וויט יור סעלף, האב איך זיי געזאגט יו אר אלל ראנג, זאגן זיי יע ווי דזשאסט הערד אבאוט איט, און אונז האמיר געפרעגט רבנים און זיי האבן קאנפירמד אז ס'איז אמת, און פאר זיי האב איך אויך דעם זעלבן מעסעדזש. טאמער דו האסט חתונה געהאט, לאמיר זאגן ס'איז נישט קיין איסור, ס'איז יא, באט לאמיר זאגן אז נישט, איי וואנט טו עסק יו א קוועסטשן, וויאזוי וואלט דיר געפאלן אז דיין מאן ביפאר הי ליווס וויט יו, גאוס ענד הי פלעיס וויט הימסעלף ביז ער קומט צו צו זרע לבטלה, ענד הי וואשעס הימסעלף אףף, ענד דען הי גאוס ענד הי יוזעס יו, וואלד יו לייק איט? נא, ביקאוס דען יור ביאינג יוזד לייק א פראסטיטוט, א וואמען שוד בי יוזד וויט אהבה בתענוגים וויט לאוו וויט עפעקשאן, וויאזוי מ'דארף באמת מקיים זיין די מצוה מיט די גרעסטע תאווה. תאוות היתר, ווייל לויט ווי די תאווה ארבעט, לויט אזוי זענען די קינדער, אזוי ווערן זיי געלונגען. האסט געהערט מען זאגט אמאל, דו האסט א ממזרישן קאפ? ווייל דארט איז געווען תאווה וואס האט געברענט. ווערן די קינדער מורא'דיג, פרעג איך זיי, סא האו וואלד יו לייק איף יור האזבענד וואלד דא דעט? אדער ער ווייקט זיך אין מקווה צוויי שעה און קוקט אן יעדן נאקעטערהייט, היינט שוין נישט ווייל מען לאזט נישט, ענד הי מעסטערבעיטס און ער קומט אהיים און ער יוזט דיך סתם אזוי, וואלד יו לייק איט? נאו. די גמרא זאגט אז פאר מען וואוינט מיט א פרוי מוז מען איר איבערבעטן, מיינט נישט איבערבעטן, מען מיינט מען מוז ארויפציען די מדריגה פון לאוו און פלעזשער, אזוי ווי רבי חיסדא האט אנגעזאגט די טעכטער מען זאל זיך שפילן דארטן ביז די פרוי ווערט עראוזד, און דער רמב"ן זאגט וועסט עס הערן אויף איר קול ווייל זי וועט אנהייבן צו אטעמען שווער, איז במילא איף יו דאונט לייק דעט יור האזבענד שוד דו דיס טו יו, דאונט דו איט טו הים. עניוועי איך בין אביסל מאריך ווייל כ'האב באקומען עטליכע קאלס און מ'דארף אביסל אויסטרעיטענען די גאס אז ס'דא סייקאלעדזשיסטס זאגן פאר די פרויען דו מעגסט דאס טון דו מעגסט יענץ טון און ס'דא פרויען וואס מען לערנט מיט זיי הלכות נדה, נאר קיין שום רב האט נישט די גאטס צו זאגן הלכות נדה איז נישט נאר פאר דיין מאן, ס'איז פאר יעדן מענטש אין די גאס, און אז דו לאזט דיך, דעמאלטס ביסטו עובר פונקט ווי ער, ס'דא אזא זאך וואס דאס הייסט אז א פרוי איז פעסיוו, א פרוי הייסט קרקע עולם, ווען איינער רעיפט א פרוי, אז זי רירט זיך נישט, זי העלפט נישט צו, האט זי נישט עובר געווען קיין שום איסור, ביי אסתר המלכה שטייט. כאשר אבדתי אבדתי, זאגט די גמרא בתחילתה באונס וסופה ברצון, קודם האב איך עס געטון געצווינגען, כ'האב דאך געמוזט וואוינען מיט דעם רשע, אבער עז טיים ווענט אן, ווי ער האט זיך געשפילט מיט מיר מיט אלעם, בין איך געווארן היי און עקסייטעד, און איך האב עס שוין געטון ברצון, כאטשיג זי איז געווען אן אשת איש, זי איז געווען מרדכי'ס פרוי, ענד שי לקחה לו לבית, דרש'נט די גמרא לבית, זי איז געווען א אלט. אלטע פרוי, סעווענטי פייוו יערס אולד, זי איז געווען פעיל און גרין, און אחשורוש איז גע. הי פעלט פאר הער, פארוואס? ווייל ער האט געזען אין איר א ניצוץ קדוש, בסוף עט די ענד אוו די סטארי האט ער דאך געהאט א זון מיט איר ד. דריוש, און ער האט געגעבן דעם רשות צו בויען דעם בית המקדש, איז למעשה האט אסתר געוויינט צו מרדכי, אין אנפאנג האב איך עס געטוען געצווינגען, יעצט האב איך עס שוין ליב, ובסוף, אי מין סוף פון תשמיש קומט זי צו, ווייל א פרוי קומט צו שווערער ווי א מאן, טעיקס הער טיים. א מאן ווערט גראד עראוזד און עקסייטעד, און ביי א פרוי דוירט עס אביסל, טארדס די ענד אוו תשמיש ווערט זי עקסייטעד. באט די פיוס איז נישט איבערבעטן, אוודאי אז מ'האט זיך געקריגט מוז מען זיך איבערבעטן, אבער אפילו נישט, די פיוס מיינט דו מוזט זי ארויפברענגען אויף דיין מדריגה. סאו איף יו גאו אראונד א גאנצן טאג און דו האסט א בויפרענד, און ס'איז דא א שדכן זי הייסט ליליס, מ'רופט זי די בהמה, זי מכשיל מענטשן מיט קערי, מיט זרע לבטלה, מיט חלומות ביינאכט, גערעדט. לילית הרשעה. בקיצור, זי איז די שדכן פאר די אלע מיני מערידזשעס וואס האט צו טון מיט זנות. סא אז דו דרייסט דיך ארום א גאנצן טאג מיט די מיני געדאנקען, איז עט די ענד אוו די דעי ביסטו פארפאלן. סא דאונט דא איט, און זאלסט גיין נאר צו א ערליכע סייקאלעדזשיסט וואס רבנים זאגן דיר וואס דו מעגסט און וואס דו טארסט נישט. אוודאי זאלסטו נישט גיין צו אזאלעכע מענטשן, רבנים, אזוי ווי ר' שמואל קאמינעצקי, וואס ער זאגט אפילו ביסט א פארהייראטע פרוי דארפסטו נישט קיין גט, מען רעדט דאך נישט פון די מינע אויסווארפן. שוין, יעצט גיי מיר ווייטער. ס'איז דא א יונגערמאן פון סקווער, איז א מידל עידזשד מענטש, וואס ער איז נעבעך אריינגעשפרינגען אין וואסער, די גאווערמענט זאגט אז זיי האבן א ווידיאו ווי ער איז אריינגעשפרינגען אין האדסן ריווער. יעצט, איך וויל נישט אריינגיין פארוואס ער איז געשפרינגען, ער האט געהאט מענטל פראבלעמס, ער איז געווען אויף העלפ, צו ס'האט צו טוהן מיט מאלעסטינג צו נישט ווייס איך נישט, איף די לאו אוו עווערידזש איז רייט האט עס צו טוהן מיט מאלעסטינג, ווייל אין סקווער איז דאס געווען מותר לכתחילה, זעהט אויס אז אין טשערנאבל איז געווען מנהג טשערנאבל אז א יונגעל איז באשאפען געווארען אז מ'זאל אים מאלעסטען, איך בין געווען אמאל אין קאורט כ'האב אזוי געלאכט, מ'האט איינגעזעצט א רוסישען, דער יאגודקין איז א ברודער איז געווען אינדרויסען פון קאורט צימער, און ער האט געהערט אז מען געבט דעם ברודער די עפעס איך ווייס דרייסיג יאר צו וויפיל, האט ער אנגעהויבן צו שעלטן אויף רוסיש, און איך פארשטיי דאך וואס ער זאגט, זאגט ער איך ווייס נישט אין רוסלאנד זענען דאך געווען קינדער געמאכט מען זאל זיך ארום שפילן מיט זיי, אויף דעם האט מען דאך באשאפן קינדער, און דא אין אמעריקע מען האט אונז אריין גענומען, און מען האט אונז נישט אויסגעלערנט אז קינדער איז דא די הארבסטע זאך אז מען טאטשט זיי, עניוועי. איז אין סקווער איז אויך אזוי געווען, דאס איז נוסח טשערנאבל, נוסח רוסלאנד, קינדער זענען געמאכט אז מען זאל מיט זיי טוהן וואס מען וויל, למעשה איז אזוי, דער אינגערמאן, א מידל עידזש מענטש, האט נעבעך אריין געשפרינגען אין וואסער, יעצט דער גרויסע רשע דער סקווערע רבי, ער האט נאך אזויפיל קאנעקשאנס ביי די גאווערמענט, אז ער זאל זיי קענען בעטן אז מען זאל טרייען צו העלפן זוכן דעם מענטש, ס'איז דא וואלענטירס וואס וואלטן געגאנגען זוכן, פישערמען, בקיצור, דאס טוט ער נישט ווייל נפטר פופטר, זעט אויס ער האט נישט געברענגט קיין גרויסע אפותיקי. עניוועי, און אויסער דעם האט ער דאך אליינס גענוג גע'גנב'עט געלט פון כלל ישראל, שטייט ווען איינער גנב'עט געלט און ער ווייסט נישט פון וועם, איז יעשה בהם צרכי רבים, זאל ער כאטש אנהייבן צוריקצוגעבן אביסל פאר צרכי רבים, און דאס וועט ער אויך נישט טון דער רשע, נא, הי וואודענט דא עניטינג. איז דא יעצט די קינדער זיינע האבן צוזאמגעשטעלט א פאנד און מען גייט שנארן געלט. מען זאל זעהן, טרייען אים ארויס צו ברענגען ווייל ער איז שוין נישט דא איבער א וואך, עס איז א דזשאוק, יעדן טאג וואס א מענטש ליגט אין וואסער קומען די פיש. עטס ווייסט די מעשה מיט סיסרא, ס'איז הפטורה פון בשלח, די גמרא זאגט אין מסכת פסחים דף קי"ח, ווער האט געזאגט ואמת ה' לעולם הללו י י י י קה, ווער האט דאס געזאגט? דגים שבים, פארוואס? ווייל אז ס'איז געקומען די זעקס.

אז אן ארבייטער זאל איינקעסירן א חוב פון א באלעבאס, מיט אנדערע ווערטער, איך'ל קען אמאל זאגן דעם אייבערשטן ווען עסט עס געבן גיב עס? קיינמאל נישט! האט דער אייבערשטער געזאגט איך'ל דיר שוין מודיע זיין. ס'איז געווען די פרשה פון יבין מיט סיסרא, איז געווען נײַן הונדערט רייטער און זענען אלע אויכעט צושמאלצן, געגאסן געווארן און זענען אריין אין ים. דער אייבערשטער האט געזאגט, יעצט האב איך דיר באצאלט, שטאט זעקס הונדערט רייטער נײַן הונדערט. די פיש, ווען ס'קומט אריין א יומען ביאינג אדער עניטינג דעט דעי קען געט א האלד אוו, עסן זיי דאס אויף, דאס איז ביי זיי פוד, פונקט ווי אונז דארף מיר עסן דארפן זיי אויך עסן. זיי האבן פיש צו עסן, אבער זיי קענען באשטיין פאר א טשעינדזש צו עסן אין יומען באדיס. איך געדענק ווען מ'האט געטראפן נישט דא געדאכט דעם לאבין, איז דער קאפ געווען אפגעהאקט, האבן זיי געטענה'ט אז א וועיל אדער א שארק האט אים א ביס געטאן, ער האט עס אראפגעריסן. ס'קען זיין ס'האט זיך סתם אפגעקלאפט אבער איט לוקט לייק א בייט, אזוי האבן זיי געזאגט דעמאלטס, ס'איז א נארמאלע זאך די פיש עסן וואטעווער יו גיוו דעם. דער מדרש ברענגט א מעשה אז שלמה המלך האט געוואלט זען די גדלות השם האט ער אנגעגרייט א לאנגע צייט צו געבן פאר די פיש אין ים צו עסן און ער האט ארויסגענומען אלעס ביים ברעג פון ים און ער האט אריינגעלייגט אין איין מינוט און די פיש האבן אלעס צו צוכאפט זאגט ער קוק ווי גרויס דער באשעפער איז. ער געט זיי צו עסן אלע די א. זייט די וועלט שטייט, זייט בריאת עולם געט ער פאר יעדן צו עסן. ס'איז א נותן לחם לכל בשר און נישט נישט נאר פאר מענטשהייט נאר ס'איז פאר אלעם וואס דער אייבערשטער האט באשאפן. ס'איז דא אין ענטארטיקע דא די פאולער בערס, אלעס איז פארפרוירן און פון וואו האבן זיי עסן? דער אייבערשטער זארגט. פאר יעדן, און אויך פאר די פיש פון ים, שטעל דיר פאר זיי האבן געזאגט באמת השם לעולם הללוקה, לאדט מען א מענטש, שוין באלד דרײַ וואכן וואס ער איז נישט דא, לאדט מען אים ווייל דער סקווערער איז געווען אין ארץ ישראל, און אזוי ווי ביי בעל פעור האט מען געדינט אז מען האט זיך אראפגעשלעפט די הויזן און מען האט אויסגעמאכט זיך אפן, אזוי איז געגאנגען דער חזר, ער האט זיך געשטעלט מיט אחוריים להיכל השם, ער האט געמיינט ער איז אין בעל פעור, נישט געכאפט ער איז ביי די כותל מערבי וואו שכינה לא זזה מכותל. אנבעליוועבל! און מען לאט א מענטש און קיינער טוט גארנישט, ווי די קאנעקשאנס זיינע, ווי די געלט וואס ער ספענדט פאר אלע שוואויל טאגן, ס'איז אנבעליוועבל! און דער עולם האט נאך א פראגע, פארוואס ס'איז דא אזויפיל אומגליקן ביי כלל ישראל? פארוואס משיח קומט נאך נישט? לאמיר קוקן ווי אזוי אונז פירן מיר זיך אויף און מיר האבן אלע ענטפערס. איך רעד באלד בקיצור פון א דיין מענין לענין באותו ענין, אבער איך וויל עס רעדן מער באריכות. ס'איז דא א דיין אין ווילימסבורג, וואס זיין טאכטער האט געכאפט א נערוון בראך נאך די חתונה, און מ'האט איר גענומען פאר טערעפי, האט זי אנגעהויבן צו פארציילן אז איר טאטע פלעגט אריינקומען אין איר בעדרום יעדע נאכט פון די צוועלף און ווען ער האט געוואלט האט ער מיט איר געוואוינט, ווען די מעשה איז גאנע באסט אוט אין די סטריט ס'עט זיין א אומגליק, דאס ווייבל גייט פאר טערעפי און זי האט געזאגט איך וויל פראטעקטן איך האב נאך א שוועסטער וואס זי זיצט נאך אינדערהיים וואס האט נישט חתונה געהאט און איך וויל איר פראטעקטן, דאס איז געווענטליך אייביג ביי אלע קינדער וואס זענען אביוזד. צו יונגלעך צו מיידלעך ווילן זיי פראטעקטן זייערע סיבלינגס ווייל זיי ווייסן דערס נאו ספעשל פריווילידזש קערעקטער אז מען האט עס געטון פאר איין קינד טוט מען עס פארן צווייטן און די טערעפיסט האט אפגעקאלט און געזאגט זאלסט וויסן אויב דו קומסט זיך נישט אונטערגעבן און דו גייסט נישט פאר העלפ גיי מיר דיך אונז איינזעצן יעצט די מעשה טוט זיך יעצט אנטוויקלען וואס עס וועט זיך אויסלאזן וועלן מיר שוין זעהן אבער אין אזא סאסייעטי לעבט מען. וויל איך אנזאגן פאר אלע מיידלעך, זאלסט געדענקען איין זאך, דיין טאטע האט נישט קיין רעכט אריין צו וואקן אין א בעדרום וואס מיידלעך זענען, און זיכער נישט ווען דו ביסט דארט, און טאמער הייבט ער דיך אן צו פאטשקען און צו באדערן, קאל ניין וואן וואן, אז ס'וועט זיך אויסלאזן מיט די ארגסטע זאכן וואס איז דא. און אפילו ווען ער טאטשט דיך נאר, ער פאנדעלט דיך, ער כאפט אן דיינע בריסטן, ער געט דיר א קוש, ער רירט דיך אן דארטן ווי דו גייסט ארויס קטנים אדער גדולים, אפילו מיט די הענט, דאס איז אלץ חאזעריי און ער טאר דאס נישט טון, און רוף ניין וואן וואן, ווייל וואס האב איך אויפגעטון אז די מיידל האט זיך געלאזט פונעם טאטן פון די צוועלף ביז יעצט, ז'איז אלט יעצט מסתם ניינצן צוואנציג. און זי'ט זיין א נערוון קראנקע פאר די רעסט אוו הער לייף, סא וואס האב איך אויפגעטון דערפון? ווען דו וואלסט ווען געקאלט ביי'ן ערשטן סעקשועל מיסקאנדאקט וואלסטו געקאלט די פאליס, וואלסטו געווען אלרייט? און דיין טאטע וואלט געגאנגען ווי ער באלאנגט, אין דזשעיל. חיים משה שטאובער האט געטון א מורא'דיגע זאך ער האט געגרינדעט פסח תקווה, ס'איז א מורא'דיגער אויפטו, די קינדערלעך פון פסח תקווה דאווענען דאך דארט ביי אונז, א מורא'דיגער אויפטו. האט ער א זון הערשי איז א סייקייטריסט האט ער אים געזאגט טאטי דו ווייסט ווען דו עפנסט פתח תקוה צוואנציג יאר פריער וואלטן מיר אונז געווען נארמאלע קינדער און ווען דו עפנסט עס פערציג יאר פריער וואלסטו געווען א נארמאלער טאטע אויך האהא ס'איז נאר א דזשאוק מען זאגט אז מען רעדט אויף איינעם לשון הרע זאגט מען איך מיין נישט אים איך מיין די וואנט העהעך מאך א דזשאוק משה. יו דיד א גוד טינג, עניוועי, למעשה זאלסטו גראד קאל ניין וואן וואן, וואס האב איך יעצט פון דער ביסט א קראנקע פרוי, דו'סט שטארבן, אויב דו'סט יא האבן קינדער צו דו'סט נישט האבן קינדער, דו'סט דיך פלאגן א גאנץ לעבן, ווייל דיין טאטע האט נישט געקענט האלטן די הענט ביי זיך, ער האט געדארפט גיין אין מאנהעטן און זוכן א זונה, באצאלן די פרייז, דעמאלטס האט מען געכאפט דעם וויזשניצער יונגערמאן, דעם פאלאק. הער איך ר' מאָטל האָט אים געלאָזט רופֿן, ביסט משוגע אין דײַנע יאָרן, אַ טאַטע פֿון קינדער, אַ זײדע פֿון אײניקלעך, אַזאַנס טוט מען? מ'האָט אים געכאַפּט אין נײַעק, ער האָט געװאָלט אױפֿפּיקן אַ זונה. האָט ער געזאָגט פֿאַר ר' מאָטעלע, איך װײס נישט, כ'האָב געהערט אין נחום ראָזענבערגס האָטלײַן, אַז מע האָט אַ תּאװה, מע קען זיך נישט צוריקהאַלטן. ער האָט נישט געזאָגט, כ'האָב געזאָגט, קודם זאָל מען לערנען מוסר און מע זאָל דערצײלן פֿאַר אַ מורה-דרך, דאָס האָט ער נישט געזאָגט, נאָר כ'האָב געזאָגט, אַז מע זאָל גײן זוכן אַ זונה פֿאַר געלט, און ממילא װעט מען כאָטש נישט טאָטשן קײן קינדער. ר' מאָטל האָט זיך גענומען רײַסן די באָרד, ער האָט גערופֿן זײַן זון סרול, אַזױ האָב איך געהערט, ער פרעגט, אזוי האט נחום ראזענבערג געזאגט? זאגט ער טאטע, ער זאגט עס יעדע וואך. און נאך זאגט ער טאטע, ער איז גערעכט אויך. אזוי האב איך געהערט. כ'ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט אין דעם. עניוועי, ווען דער טאטע גייט דער דיין, ער זוכט זיך א שיינע זונה, און ער באצאלט איר, א סטעדי, יעדע וואך קען ער אפשמועסן מיט איר, ער קען אפילו נעמען די קלינינג לעדי ווען זיין ווייב איז נישט אינדערהיים. איטס אנבעליוועבל! האסט אפגעהארגעט יעצט דיין טאכטער, א אידיש קינד זי'עט קיין קינדער נישט האבן, און אז יא ס'איז א מיזערעבל לייף, און אז א פרוי זי'עט ברענגען קינדער צו נישט קענען כאווען די קינדער, דו האסט אפגעהארגעט יעצט א אינגערמאן, וואס האט גענומען דיין טאכטער, האט געמיינט ס'איז א בת תלמיד חכם, אוי וויי וויי וויי, וויאזוי זעהן מיר אויס, וואסערע א פנים טראגן מיר אונז, שוין יעצט ע'מיר גיין ווייטער. ע, דער בעלזער רב האט געזאגט ווען א פרוי גייט נישט צניעות'דיג איז זי ווי א בהמה, איך האב רעאגירט דערויף, איך האב געזאגט א איד אין זיין קרייטיריע אזא גרויסע רעבע טאר נישט אזוי רעדן, און איך האב באקומען טעלעפאן קאלס איינס נאך עס אנדערע, ער האט נישט אזוי געזאגט, ער האט נישט אזוי געמיינט, זאג איך אים אקעי איך וועל דיך עס לאזן הערן, ער האט געזאגט א פרוי וואס גייט נישט צניעות'דיג, זאגט ער יא אבער דאס הייסט אז זי גייט נישט צניעות'דיג, לאמיך דיר עפעס זאגן קיינער זייט נישט קיין בהמה און אז דו ווילסט אז מען זאל בלייבן ערליכע אידן זאלסטו דיך אפלאזן, פון די שפראך. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. ס'האלט מיך אפ א גאר א חשובער בעלזער אינגערמאן פון בארא פארק, און ער זאגט אז. פאר סאם ריזען אסאך פון די היינטיגע בעלזע אינגעלייט שניידן זיך אלע די בערד, נישט נאר זיי שניידן זיך, זיי נעמען אראפ אינגאנצן די בערד, און זיי זוכן ערגעץ וואו ארומצוהענגען, און ער כאפט נישט פארוואס. ער זאגט ער מיינט ס'האט אסאך צוטוהן ווייל די בני עליה איז מען מורא'דיג מקרב, ס'דא כוללים, ס'דא אלעס, אבער דער געהעריגער עמך מענטש ווערט אראפגעקוקט. אוודאי אז דער דיין זייערע קען זאגן אז מיך דארף מען הרג'ען שבת שחל ביום כיפור, כ'מיין וואסערא פנים האט דאס, וויאזוי רעדט אזוי א דיין? און זיי זאגן אז ס'קומט פון רב שטוב די אלע פעיוועריטיזם פאר בני תורה, ער קוקט נישט אויף די עמך מענטשן. עניוועי, מיר איז נישט קיין חילוק פארוואס און פארווען, דאס זאל בעלז אויספיגערן, אבער ער זאגט מיר אז אין בארא פארק די אינגעלייט זענען אזוי שרעקליך צו צולאזט, ער זאגט מיר ער דאווענט אין א שול וואס הייסט קארלבאך שול אין בארא פארק איז דארט דא זייער אסאך אפגעפארענע בעלזע אן בערד אפילו, בעפאר מען הייבט אן מנחה ערב שבת טרינקט מען, און נישט קיין קאפי נאר אלקאהאל, ביי לכה דודי טרינקט מען שוין נאכאמאל. סאו כ'וויל זאגן פארן בעלזער רב האסט א גרויסע גרויסע שיינע פעלד וואס מ'דארף עס אויפארבעטן און נעגלעקט עס נישט מיט שטותים. רופן פרויען אז זענען בהמות, ס'איז א מורא'דיגע בראך דאס, כ'האב געהערט פון עטליכע בעלזער פרויען, זיי האבן מיך אפגעקאלט אז זיי ווילן אינגאנצן נישט האלטן מער קיין אידישקייט, אונז זעמער בהמות? א בהמה, דער רב? גראב איז ער פינעף מאל פון אונז, אזוי זאגן זיי, אויב איינער ריזעמבלט און ער איז ענליך צו א בהמה, איז עס דער רבי מיט זיין סייז, אזוי זאגן די פרויען, נישט איך זאג עס, איך האף אז ער'ט דערהערן. נישט. עניוועי, דארף איינער אריינגיין צום רב און ער זאל עס אים זאגן. און איך האלט אז ס'האט אויך צו טון ווייל וויבאלד ער האלט דארטן די פירער מיט די אלע חזירים, און די אינגעלייט זענען אנגעווייטיגט ווייל זיי זענען וויקטעמס, זיי שעמען זיך נאר ארויסצוזאגן. אבער איך איך זע שוין וואס דא גייט פאר. חוץ פון דעם, דער אייבישטער פירט אזוי ער זאל פארלירן אלעס וואס ער האט געבויעט ווייל ער בעקט נישט קיין קינדער. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט עטס הערן באלד אויפן טעיפ אז איך בין געפארן מאכן א מקווה. אה ניין, איך מאך קיינמאל נישט קיין מקווה'ס. עניוועי. עניוועי איך בין אראפגעפארן דאון סאוט וואו וויל איך נישט זאגן ווייל באלד טוט מען אפקאלן דעם רב אז איך בין אין חרם ס'קען זיך דער רשעים זיי גייען נישט פארן מאכן די מקווה נאר יענעם שטערט מען איז איך בין געפארן דורך באלטימאר ווייל דארט האב איך געקענט דאווענען פארן עמוד איך האב א חיוב אזוי ווען איך בין נישט געווען קיין חיוב האב איך אויכעט געטרייט נישט מבטל צו זיין תפילה בציבור אבער ווען ס'איז געווען א מקווה האב איך זיך נישט גערעכנט מיט דעם ווייל הרב הצדיק ר' אברהם לייטנער האט מיר אמאל געזאגט כ'האב אים געזאגט וועגן איך מוז גיין וועגן דאווענען קען איך נישט פארן, זאגט ער פאר דיין דאווענען קענסטו אמאל פארפאסן איין טאג, און דעם טאג עט רעגענען און דו וועסט עס פארפאסן, און נאכדעם עט נישט רעגענען זעקס חדשים, קומט אויס דיין דאווענען עט מכשיל זיין פרויען, האט ער מיר געזאגט א עוסק במצוה פטור מן המצוה, אבער דא האב איך געהאלטן מען קען עס טון ס'זאל נישט שטערן די מצוה, חוץ פון דעם יעצט האב איך דאך א מצות כיבוד אב ואם, כיבוד אב על אם,

די מקווה דאך האט זיך אויך אנגעפילט ווייל ס'איז געקומען עפעס אזא, פון די מידוועסט איז געקומען אזא גרויסע שניי וואס ס'הייסט אלימפיע, עניוועי זיין דאך איז פול מיט שניי מ'קען נישט ארויפגיין אפילו, שוין האט ער געזאגט וועלן מיר עס קענסלען און מאכן א חודש ארום ווען ס'וועט זיין אביסל לויזער די שניי סיסטעם סיטועשן און אזוי ווייטער. עניוועי, איז אזוי ווי איך בין דארט געווען, און כ'האב נישט געקענט צוריק קומען דעם אנדערן טאג, מאנטאג, כ'האב שוין גארנישט געטון, האב איך נישט געקענט ארויספארן פון האטעל, דאס איז אין א קליינע רורל עריע, ס'איז נישט דא אזוי, מ'פוצט נישט אזוי די שניי, און די גאנצע האטעל, די פארקינג לאט איז געווען פול מיט שניי, און ס'איז דא דא איינער א רב וואס ער האלט פון מיין ארבעט, און כ'האב אים פארציילט מיין פראבלעם, און ער איז אויך גראדע יעצט אן אבל נאך זיין מאמען, האט ער צוזאמגעשטעלט אין מיר אין בית מדרש, נאכן דאווענען אז איינער זאל זאגן קדיש, מען האט אויסגעפילט די אלע קדישים וואס איך האב דא פארפאסט, ברוך השם. יעצט למשל, איך וויל זאגן סתם פארן עולם זאל פארשטיין, זיי האבן געוואלט אונטערברענגן איך זאל נישט מאכן מקווה'ס, איר זעהט, געווענטליך, די שפעזנס לאז איך מען זאל מיר באצאלן. פאר די מקווה, פאר די ארבעט נעם איך נישט קיין געלט. למשל, דא איז שוין די צווייטע מקווה וואס איך באצאל פון מיין טאש אליינס, נישט וואס איך מיין עס צו קאמפלעינען, נאר זאגן, די חיות וואס האבן געוואלט שטערן, האבן נישט געטראכט דו שטערסט יענעם, נו דו האלטסט דאך עס נישט ביים טוהן, איינס איז געווען בערך דריי וואכן צוריק ווען א רעבעצן איז ארויס געקומען און זי האט מיר געגעבן די הענט זי האט געוואלט איך זאל איר געבן א הענדשעיק און איך האב עס נישט געטוהן און כהאב געפסלט דעם רב, מען גייט יעצט מאכן א נייע קאמיטעי פאר די מקווה אנעם רב, אבער די זאכן באצאלט קיינער נישט דאס זעהט נאר דער אייבישטער, און די צווייטע איז יעצט אראפ געפארן ס'האט געקאסט געלט כהאב געדינגען א קאר ס'האט געקאסט צייט מיט אלעם. נו, איך בין אפילו נישט אנגעקומען צום רב איך זאל אים בעטן די געלט און איך וועל עס אים נישט בעטן אויך נישט, איך דאנק דעם אייבערשטן אז ער רופט מיך, נישט ווייל ער רופט מיך, אז ער רופט איינעם וואס ער פארשטייט, סאו ברוך השם פאר דעם. איך וויל ענק נאר זאגן, פאר ער איז אונז געגאנגען שטערן יענעם האט ער זיך געדארפט טראכטן, וואס גיי איך דא טון? איך גיי מאכן נחום ראזענבערג קליין מיט דעם? צו איך גיי אונטערברענגען אידישע טעכטער'ס מקוואות? דאס האט מען אונז קיינמאל נישט געטראכט, קודם האט מען ארויס געשאסן, פי. זלמן לייב פיליפ האט אמאל פארגעלערנט אז איינער פאלט אראפ אום שבת טאר ער נישט רופן די הצלה, פארוואס ס'איז דאך נישט קיין סכנת אבר? סתם א ביסל בלוט, האט א איד אנגערופן, איך האב געהערט ביי רב פישל אין דעם זעלבן שיעור האט ער געזאגט מען מעג רופן א הצלה ווייל מען קען אים רופן מיט א שינוי, און דער דין איז אז די חזל האבן מתיר געווען א מלאכה דרבנן, שבת, פארוואס וועגן כבוד הבריות, מען מעג טראגן אבנים מקורזלות, אז דעם איד העט בלייבן א מיאוסן צייכן אין שטערן און יעדער העט רעדן פון אים, דאס איז נישט קיין כבוד הבריות, רופט זיך אן זלמן לייב שטיל נאכדעם נאכן שיעור, טאקע א שאד אז אונז האמיר נישט נהנה געווען פון דעם איד, טאקע א שאד מען האט אים אזוי גערודפ'ט. זלמן לייב, דאס אז מען האט גערודפ'ט ר' פישעלע'ן איז נאר א קליינער שאד, דאס אז מען האט דיך גרויס געמאכט, און דו ביסט א גרויסער עם הארץ, און דו ביסט. א סאדיסט און דו ביסט ביזי צו העלפן די פארטיי זאל וואקסן און דו גייסט אונטערשרייבן אויף מענטשן און דו גייסט זאגן דרשות קעגן מענטשן דאס איז א גרעסערע עוולה ווי מען האט נישט נהנה געווען פון ר' פישעלען. שוין, יעצט זעמיר גיין ווייטער. יעצט, כ'האב נאר געוואלט נאך א זאך מאכן א באמערקונג אז איך האב קיינמאל ברוך השם נישט גענומען קיין געלט פון היימישן עולם פון וויליאמסבורג פון בארא פארק ווייל כ'האב געוואוסט ביי זיי אז זיי געבן געלט קומען זיי אריין און זיי ווילן שוין דיר איינטיילן וואס צו טון. קיינמאל נישט גענומען, אפילו ווען כ'האב געארבעט, איך בין געווען א גבאי צדקה אין אן ארגענעזעישאן וואס האט געטיילט מיליאנען צדקה, האב איך קיינמאל נישט גענומען פון זיי קיין געלט פאר מקוואות און פאר מיינע זאכן וואס איך פלעג עוסק זיין, למשל מאכן א תלמוד תורה אין רוסלאנד צו אנדערע זאכן, קיינמאל נישט גענומען, פארוואס? ווייל כ'האב געוואוסט אז דו נעמסט געלט ביי א מענטש וויל ער דיר איינטיילן א דייע, איך האב נאר גענומען ביי אזאלכע מענטשן וואס האבן אפגעגעבן דעם טשעק, ס'איז טעקס געלט, מיט אנדערע ווערטער, ער געט עס נישט ווייל ער האט מיך ליב, צו ווייל ער האלט אז דער צוועק איז א גוטער צוועק, ער געט עס ווייל פאר אים איז עס זה נהנה וזה לא חסר, ער נעמט עס אראפ פון טעקס. איך האב קיינמאל נישט צוריק געגעבן געלט אויך נישט, איך האב נישט גענומען פופציג אלפים און צוריק געגעבן פינף און צוואנציג, קיינמאל נישט, ווייל איך פלעג אייביג זאגן דער אייבערשטער איז נאך דא א שותף, ער וויל דאך האבן די אלע מקוואות, און אז ער איז א שותף דארף איך דאך מיך נישט זארגן, איך דארף געבן עצות פארן אייבערשטן וויאזוי צו פירן זיין געשעפט, און נאכדעם ווען זיי געבן געלט. ווען מען האט שוין אפגעבויעט די מקווה, קומען זיי אויך אן, זיי ווילן אזאנס און אזוי, און דער רב זאל זיין דער בעל מכשיר, ביי מיר קען קיינער נישט זאגן קיין דעה, איי רעדער נאט בילד דען האבן א מקווה וואס יעדער זאגט מיר א דעה. יעצט איך וויל עס נאכאמאל קלאר מאכן, נישט וואס איך באקלאג מיך אז כ'האב באצאלט פון מיין טאש און ס'האט נישט ס'איז נישט געווען ס'האט נישט נושא פיירות געווען, איך מיין זיך נישט חלילה צו באקלאגן, איך וויל נאר מסביר זיין מיט וואס א רשעות דא איז פארגעגאנגען אלע יאהרן ביי אונז אין שטאט. און נאכדעם פארקויפן די סאטמארע אז זיי זענען גאר די וואס האבן אונז אידישקייט און ווען נישט זיי וואלט נישט געווען קיין אידישקייט און זיי זענען די קנאים אז וועסט נעמען אויף פען און פעיפער און קוקן וויפיל חורבן זיי האבן געמאכט וועסטו זעהן פאר מאר דען וויפיל זיי האבן צוגעשטעלט אידישקייט און דאס ביסל וואס זיי האבן צוגעשטעלט איז אויך געווען נאר לגרמיה. יעצט איך מיין נישט חלילה אונזער הייליגן רעבן, אונזער רעבע האט אמאל אריינגערופן רבי ליפא פרידמאן און געזאגט, עס קומען דא אזויפיל משולחים, ווי עסן זיי? האט מען געזאגט דער גייט דער צו דעם קרוב דער צו יענעם, זאגט דער רבי איך וויל דאס נישט, ער איז דא אן א ווייב און מען גייט ווען דער מאן איז נישט אינדערהיים עסן, איך וויל דאס נישט, האט ער געזאגט רבי ליפא איך וויל מען זאל געבן אין בית מדרש פרישטאג. אז רבי ליפא האט דאך געוואוסט איין זאך, אויב ס'וועט נישט זיין קיין געלט וועט מען נישט געבן, האט ער געפרעגט דעם רעבן, רעבע פון ווי עט זיין געלט, האט דער רעבע געמאכט קולות, האט ער געלאזט דעם רעבן שרייען און איז זיך ארויס געגאנגען, אזוי האבן מיר זיך אונז אויפגעפירט צו אונזער הייליגן רעבן, נאו מאני נאו האני. שוין, יעצט זעמיר גיין ווייטער, כ'האב יעצט באקומען א טעלעפאן קאל פון א איד וואס ער דאווענט, דארט אין שומר שבת וויל ער מיך פארעכטן איך האב געזאגט אז ער דרייט זיך שוין נישט דארט און ער איז שוין נישט אין האטעל יעצט אין האטעל איז ער נישט אבער ער דרייט זיך יא אין שומר שבת זאגט מיר דער איד עד כדי כך אז ער ספענד דארטן אפאר שעה אינדערפרי ווען ער זעט א טלית איז נישט געפאלדעט פראפערלי טוט ער עס שיין צאמפאלדן און אראפלייגן און אין די קאפי רום קלאפט ער אויס ער מאכט הויך א שהכל נהיה בדברו און א נאכברכה און ער דאווענט דארטן אויבן אין די ווייבער שול ס'גוט. וויל איך קודם מודיע זיין פארן עולם אז ער דאווענט אין שומר שבת און מ'דארף אים ארויסווארפן אזוי ווי מ'האט ארויסגעווארפן יחיאל בראונער. אייערע קינדער און אייערע אייניקלעך זענען אין דזשעפערדי. און נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך, ווער ס'האט איבערגעלאזט א טלית און האט עס געטראפן פאלדעד אפ זאל עס אריינטראגן אין א לאנדרי וואס זיי האבן אזא דיטערדזשענט וואס ס'נעמט ארויס זרע פונעם טלית ווייל זיינע הענט זענען פול מיט זרע לבטלה. און מ'זאל אויך נישט עסן גארנישט אין שומר שבת ווייל עה טאמער האט ער אנגעכאפט די קעיק,

אה, אדער ס'קען זיין האט ער נישט גערעיפט, ס'איז נאר געווען סתם אלעגעישאנס, יא כ'ווייס, כ'קען מיינע צולייגערס, האהאהה, לצים, ער האט זיך אליין מודה געווען, ער האט נאר געטענה'ט, ער האט נישט געוואלט רעיפן, ער, די מיידל האט אים געזעהן נאקעט מיט א קישוי אבר האט ער נישט געוואלט, און גראדע וויל איך ענק זאגן ס'איז דא נאך א מיידל אויך אינוואלווד, בעליוו איט אר נאט, כ'האב געליינט די פעיפערס, נאר יענע מיידל פאר סאם ריזען דידענט קאם פארווארד, אבער ס'איז דא צוויי מיידלעך אינוואלווד, יעצט מענטשן פרעגן וואס איז די מטרה פון צו טוהן די אלע זאכן, ער איז שוין געווען אין דזשעיל, ער איז שוין ארויס. זאג איך פאר יעדן, ליסן, איי וואנט טו טעל יו סאמטינג, ס'מוז זיין אן אווערנעס, און מ'מוז וויסן פון וועמען זיך צו היטן, כ'האב שוין לאנג געזאגט, יעדער זאל שרייבן א בוק ווער ס'האט אים געטאטשט, אלעס מוז ארויסקומען, און ס'איז נישט דא קיין שום ריזען פארוואס מ'זאל דאס אלעס באהאלטן, וואטש ענד סי, דער דיין פון די גרעסטע אין וויליאמסבורג גייט אויך ארויסקומען מערצעשעם. יעצט קען זיין זיין טאכטער איז געווען פרעגנענט אויך, קען זיין מ'האט עס אדאפטעט אין די שווייץ, און קען זיין אז די הצלה מיט די שומרים האבן געמאכט זיכער אז מ'האט געמאכט אן אבארשן, היינט איז דאך דאס פון די קליינע עבירות, ליידער ליידער. סאו יעצט מיר גיין ווייטער. ס'האט יעצט אויך אריינגעקאלט א בעלזער יונגערמאן, האב איך אים געפרעגט, זאג מיר פארוואס פאלן אזויפיל בעלזער יונגעלייט ארויס פון סיסטעם, זאגט ער ווייל דער רב האט נישט קיין דרך ארץ פאר קיינעם, קען אויסרופן אז ער קומט אריין ניינע ער'ט אריינקומען זיבענע נאכמיטאג ראש השנה יום כיפור ער וויל יעדער זאל קומען אויף ראש השנה און ער האלט אויף דעם עולם ביז פארן זמן מיטן דאווענען מען ווייסט אז דאס איז סתם פוילע שטיק זאגט ער און זיין זון אהרן מרדכי איז נאך א גרעסערע פארשלעפטע קרענק ער מיינט מיט דעם ווערט ער גרויס זאגט ער זיין טאטע כאטש אן ערליכער מענטש האט אויפגעבויעט בעלזא אבער וואס טוט עס דער זון סאו גיי לערן זיי אויס עניוועי ס'איז נישט מיינע ביזנעס סאמטינג העז טו בי דאן טו סטרעיטן איט אוט שוין יעצט עמיר גיין ווייטער.